אלרייט סאו, מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף ס"ה עמוד א'. איז געשטאנען אין משנה אז כלל ישראל זענען ארויפגעקומען צום בית המקדש, מען האט מקריב געווען דעם קרבן פסח, האט מען זיי איינגעטיילט צו דריי פארשידענע חבורות, אזוי ווי ס'שטייט אין די תורה, דריי פארשידענע לשונות, קהל, עדה מיט ישראל, האט מען גענומען כלל ישראל, מען האט זיי איינגעטיילט צו דריי פארשידענע חבירות. איז וואס מ'האט געטון איז, די ערשטע חבורה איז אריין געגאנגען, זיי האבן מקריב געווען די קרבן פסח, מ'האט געבלאזן מיט די חצוצרות, מ'האט געזאגט דעם הלל, ס'איז געווען די שורות פון כהנים מיט די זילבערנע כלים, מיט די גאלדענע כלים. שפעטער ווען זיי האבן געענדיגט, זענען זיי ארויס געקומען, און די צווייטע כת איז אריין געקומען, די גאנצע זאך האט זיך איבערגע'חזר'ט נאכאמאל, זיי זענען געענדיגט, זענען זיי ארויס געקומען, און די דריטע כת איז אריין געקומען. סאו אויף דעם זאגט די גמרא תנא היא נקראת כת עצלנית, די דריטע כת, זיי רופט מען אן די פוילע כת, זיי זענען די לעצטע, קומט זיך זיי זייער נאמען די פוילע כת, כת עצלנית. אויף דעם פרעגט די גמרא איין מינוט, והא לא סגי דלאו הכי, אונז ווייסן דאך אז מען מוז מאכן דריי כתות, איך מוז זיי איינטיילן צו דריי פארשידענע כתות, אויב אזוי מאי הוה להו למיעבד, וואס וואלטן זיי געדארפט טון, איינער מוז דאך זיין די לעצטע, איז וואס גייט דיך אן ווער איז די לעצטע? עס קומט זיך זיי אזא נאמען כת עצלנית אזוי גייסטו זיי אנרופן? זאגט די גמרא יא, אפילו הכי איבעי להו לזרוזי נפשייהו, זיי וואלטן זיך געדארפט אונטעריאגן. פשט איז, דו זיי נישט די לעצטע, דו דארפסט מאכן וואס איז ביי דיר ביכולת כדי זאלסט זיין דארטן אויף צייט. עס זיין די לעצטע איז איין זאך, אבער דו דארפסט מאכן זיכער אז דו, פון דיין זייט דארפסטו כאטשיג מאכן זיכער דו גייסט נישט זיין די לעצטע. כדתניא אזוי ווי מ'האבן געלערנט, רבי אומר, רבי זאגט, אי אפשר לעולם בלא בושם ובלא בורסי, מ'קען נישט האבן א וועלט וואס אלע ארבעטן נאר, דאס הייסט נאכאמאל, די וועלט מוז האבן איינער וואס ארבעט מיט בשמים, די וועלט מוז האבן איינער וואס ארבעט מיט לעדער, יעצט ארבעטן מיט בשמים איז א געשמאקע זאך, ס'שמעקט גוט, ס'איז געשמאק, פארקערט ארבעטן מיט לעדער איז א שמוציגע ארבעט, ס'איז שמוציג, ס'שמעקט, איז די וועלט דארף האבן ביידע. אשרי מי שאומנתו בבושם, וואויל איז פאר דעם וואס זיין ארבעט איז מיט בושם, אוי לו מי שאומנתו בורסי, און וויי איז פאר דעם וואס ארבעט מיט לעדער. פשט איז, די וועלט דארף טאקע האבן ביידעס, און איך פארשטיי פארוואס דו ארבעטסט מיט לעדער, אבער דו האסט א ברירה, אוי לו פאר דעם וואס ארבעט מיט לעדער, און וואויל איז פאר דעם וואס ארבעט מיט בשמים. זאגט די גמרא ווייטער די זעלבע זאך, ואי אפשר לעולם בלא זכרים ובלא נקבות, איך קען נישט האבן א וועלט נאר יונגלעך אדער נאר מיידלעך, אבער אשרי מי שבניו זכרים, אוי לו מי שבניו נקבות. געשטאנען די משנה כמעשהו בחול, אז די זעלבע וועג וואס מ'האט געמאכט אויף די נארמאלע וואכן טאג די קרבן פסח, בשעת עס איז ערב פסח געפאלן אויף זונטאג, מאנטאג, ווילאנג ס'איז געווען בחול, איז געווען די זעלבע וועג וואס מ'האט זיך געפירט א גאנצע וואך, האט מען זיך אויך געפירט ערב שבת, דאס הייסט מען האט גארנישט געטוישט, אלעס איז געווען די זעלבע זאך, נאר איין זאך זאגט די משנה יא, די וועג וואס מען האט אויסגערייניגט די בית המקדש, נארמאל וואס מען האט געמעגט, וואס מען פלעגט טון, ס'איז געווען א אמת המים וואס איז אדורך געפלאסן אין די עזרה, וואס מען האט געטון מען האט עס אנגעשטאפט, אזוי די וואסער הייבט זיך אויף, און אזוי האט די גאנצע עזרה האט ווערן אויסגערייניגט, אויף דעם זאגט די משנה, דאס איז געווען שלא ברצון חכמים, אז מען האט דאס געטון שבת, אויסצורייניגן די עזרה, דאס איז געווען א זאך וואס איז געווען שלא ברצון חכמים. איז פרעגט די גמרא, שלא ברצון מאן, דו זאגסט שלא ברצון חכמים, פון וועם רעדט מען דא, ווער האט נישט הנאה געהאט דערפון? אמר רב חסדא, זאגט רב חסדא, שלא ברצון רבי אליעזר, וואס איך מיין צו זאגן איז, נישט סתם חכמים, זיי האבן נישט הנאה געהאט, רבי אליעזר, ער איז געווען דער וואס האט געזאגט, ס'שמעקט נישט, ס'איז נישט ריכטיג אז ענק טוען אזוי, פארוואס? דאי רבנן, ווייל אויב ס'גייט לפי רבנן, הא אמרי שבות היא, זיי האלטן די גאנצע אויסרייניגן איז נאר שבות, א שבות איז נאר דרבנן, און אונז ווייסן ואין שבות במקדש. בית המקדש האט נישט געדארפט האלטן קיין שבות, איסור דרבנן האט מען נישט געדארפט האלטן אין בית המקדש, אויב אזוי, לפי חכמים איז דאס נישט קיין פראבלעם. איז די גמרא יעצט מסביר, מאי היא וואס איז דא די מחלוקת רבי אליעזר מיט חכמים? זאגט די משנה אזוי, זאגט די גמרא אזוי, דתניא אונז האבן געלערנט, אחד החולב, איינער וואס גייט צו א קי און ער מעלקט א קי, ס'איז א פראבלעם פון מפרק, ס'איז א פראבלעם, ס'איז א תולדה דדש, איז א פראבלעם. די זעלבע זאך איז אויך והמחבץ, איינער וואס נעמט שפעטער די מילך און ער וויל מאכן קעז דערפון, איז די מהלך איז ער מוז שפעטער נעמען ארויס נעמען די זאפט פון די גאנצע זאך און ער דארף עס מאכן אזוי צו שטיקלעך, דאס איז די פראבלעם פון מחבץ, דאס איז א פראבלעם פון בורר. איז די נעקסטע סטעפ איז געווען והמגבן, והמגבן, איינער וואס שפעטער נעמט מען די אלע שטיקלעך און מען קוועטשט זיי צוזאמען און מאכט זיי צו א שיינע מויל צו א שיינע קעז. ווייטער ס'איז א פראבלעם פון בונה, איז כגרוגרת, ווילאנג ס'איז געווען די שיעור פון כגרוגרת, גייען מיר שוין זען יעצט וואס די עונש איז דערפאר. נאך א זאך, המכבד והמרבץ, איינער וואס קערט אויס די הויז מיט א בעזעם, והמרבץ, ער שפריצט וואסער אזוי צו גלייך מאכן די ערד, איז דאס ביידעס א פראבלעם פון אשוויי גומות, ס'איז א פראבלעם פון בונה. נאך א זאך, והרודה חלות דבש, איינער וואס נעמט ארויס פון א ביהייוו נעמט ארויס דארטן די קאמב, די האני קאמב, איז דאס אויכעט א פראבלעם פון תולש, ער זאגט אזוי, בשוגג ווילאנג ער האט עס געטון בשוגג, איז בשבת חייב חטאת, בשבת דארפסטו ברענגען א חטאת, אבער הזיד ביום טוב, אויב האט ער עס געמאכט במזיד און ס'איז געווען יום טוב, לוקה את הארבעים, באקומסטו מלקות, דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים, חכמים זאגן ניין, אחד זה ואחד זה אינו אלא משום שבות, די גאנצע זאך איז נאר א שבות, איז די עיקר וואס אונז דארפן ארויסנעמען פון דא איז דאס דער וואס גייט נעמט וואסער און ער שפריצט אויפן ערד אביסל אויסרייניגן זיין ערד, איז רבי אליעזר האט געזאגט אויף דעם אז אויב גייסטו עס מאכן בשוגג חייב חטאת, און חכמים זאגן ניין, אחד זה ואחד זה, ס'איז נאר א דרבנן, און ממילא קיין חטאת דארפסטו נישט ברענגען דערפאר. זעה איך דאך פון דא אז רבי אליעזר האט געהאלטן, גיין נעמען וואסער, אויסקערן מיין ערד, איז א איסור דאורייתא, ווייל ער זאגט דיר דו דארפסט גיין ברענגען א חטאת, א חטאת קען איך דאך נאר ברענגען ווען איך האנדל מיט א איסור דאורייתא. אויף דעם זאגט ער, ווען מיר זאגן אין די משנה אז עס איז געווען שלא ברצון חכמים, מוז דאס גיין לפי רבי אליעזר. ווייל לפי חכמים די גאנצע זאך נאר דרבנן, א דרבנן האלט איך דאך נישט אין בית המקדש, אין שבות במקדש, אויב אזוי ווען די משנה זאגט אז ס'איז געווען שלא ברצון חכמים, מוז זיין אז דאס איז געווען ר' אליעזר. רב אשי אמר רב אשי זאגט ניין, אפילו תימא שלא ברצון חכמים, באמת קען מען זאגן אז ס'איז געווען אפילו שלא ברצון חכמים, אז איך מוז נישט זאגן דאס איז דווקא נאר ר' אליעזר, ורבי נתן היא, אזוי ווי רבי נתן האט מסביר געווען דתניא, רבי נתן אומר, שבות צריכה, התירו, ווען האט מען געזאגט אז א שבות אין בית המקדש מעג איך טון, דאס איז דווקא געווען א שבות וואס איך דארף האבן ל ע לצורך פאר עבודה, איך האב געמוזט עפעס טון כדי צו קענען טון די עבודה, דעמאלט זאג איך אה ס'איז נאר א שבות, אויב אזוי ווייסט וואס, אין שבות במקדש. אבער שבות שאינה צריכה, א שבות וואס איז נישט לצורך פאר די עבודה, ווי למשל דא גיין אויסרייניגן די ערד, דאס איז נישט קיין צורך העבודה, לא התירו, אויף דעם האט מען נישט מתיר געווען, איז ווען די משנה זאגט אונז שלא ברצון חכמים, מוז נישט מיינען דאס איז דווקא נאר לפי ר' אליעזר, נאר לפי חכמים אויך איז געווען שלא ברצונם. האבן געלערנט אין די משנה רבי יהודה אומר כוס היה ממלא, אז שפעטער וואס מען האט גענומען, די גאנצע בלוט האט זיך אויפגעזאמלט דארטן, וואס מען האט געטון איז מען האט גענומען א כוס, מען האט גענומען פון א כלי קודש, מען האט אויפגענומען פון די ערד אביסל בלוט, און שפעטער האט מען דאס געשפריצט אויפן מזבח כדי אז טאמער איינער ס'האט זיך אויסגעגאסן עפעס א קרבן, קומט אויס אז למעשה האט מען דא עפעס יא געשפריצט. זאגט די גמרא, תניא רבי יהודה אומר, זאגט רבי יהודה כוס היה ממלא מדם התערובת, די גאנצע בלוט האט זיך אנגעזאמעלט אויפן ערד דארטן, איז וואס מ'האט גענומען איז, מ'האט גענומען א כוס דארטן פון די תערובת, שאם ישפך דמו של אחד מהן, אויב ס'האט זיך געמאכט אז איינער פון די קרבנות האט זיך אויסגעגאסן דעם בלוט, נמצא זה מכשירו. קומט אויס אז מיט דעם וואס איך גיי עס יעצט שפריצן, איז דאך דא א גאנצע בילד, א גאנצע פארמישעכץ דא מיט בלוט, די מינוט ס'איז דא בלוט פשט איז אז אינעווייניג דא אלעס איז צומישט די גאנצע בלוט איז איבעראל אין יעדע זאך, ווען איך גיי יעצט שפריצן אויף מזבח קומט אויס אז יענער געהאט א כפרה, איז זאגט רבי יהודה פשוט יענעם צו ראטעווען, יענער זאל נישט גיין עסן א קרבן פסח, און למעשה האט ער קיינמאל נישט געווען געוואר אז זיין בלוט איז נישט געווארן געשפריצט, כ'מיין אזוי סאך קרבנות דארטן איז ס'איז בכלל נישט געווען מעגליך צו כאפן דאס האט זיך ארויסגעגאסן ווי וואס ווי ווען, איז וועגן דעם זאגט ער נעם אביסל פון די ערד אזוי קענסטו שפריצן אזוי ווייסטו יעדע קרבן האט געהאט א זריקה. אמרו לו לרבי יהודה האט מען געזאגט צו רבי יהודה והלא לא נתקבל בכלי, כ'פארשטיי ס'איז זייער שיין און וואויל, די הלכה איז אז איך מוז מקבל זיין אין א כלי כדי צו קענען האבן א כפרה מוז איך מאכן קבלה, די ערשטע הלכה, די ערשטע עבודה איז די שחיטה. שפעטער גלייך מ'האט געמאכט די שחיטה, קום איך מיט א כלי שרת ביי די האלז און איך כאפ אויף דעם בלוט, און פון די בלוט גיי איך עס שפעטער שפריצן אויפן מזבח. איז די גאנצע כפרה איז תולה אויף דעם מ'זאל עס אויפכאפן א כלי שרת, און שפעטער גיין שפריצן אויפן מזבח. אבער פרעגט ער, פרעגן זיי צו רבי יהודה והלא לא נתקבל בכלי, ס'איז דאך בכלל נישט געווארן אויפגעכאפט אין א כלי, אז ס'איז נישט אויפגעווארן געכאפט אין א כלי איז נישט דא דען קיין כפרה. אויף דעם פרעגט אים צוריק א מינוט, מנא ידע, פון ווי ווייסטו אז ס'נישט געווארן אויפגעכאפט? דו מאכסט דא א הנחה אז ס'נישט געווארן אויפגעכאפט. ס'איז יא געווארן אויפגעכאפט. פון ווי ווייסטו אז ס'נישט געווארן אויפגעכאפט? זאגן זיי ניין, אלא הכי קאמרי, וואס איך מיין צו זאגן אזוי, אלא הכי קאמרי ליה, שמא לא נתקבל בכלי, אפשר איז עס נישט געווארן אויפגעכאפט אין א כלי, אמר להן, האט ער געזאגט צו זיי, דאס הייסט זיי האבן געזאגט מיט א שטארקייט ס'איז נישט געווארן אויפגעכאפט, פרעגט ער זיי פון ווי ווייסט איר ס'איז נישט געווארן אויפגעכאפט, זאגט ער ניין איך מיין צו זאגן אפשר איז נישט געווארן אויפגעכאפט אין א כלי, אמר להן, האט ער געזאגט צו זיי אף אני לא אמרתי אלא בנתקבל בכלי, וואס איך האב געמיינט צו זאגן איז אוודאי אז דאס ווייס איך אז ס'איז זיכער געווארן אויפגעכאפט אין א כלי, נאר וואס איינמאל ס'איז געווארן אויפגעכאפט אין א כלי קען זיין ס'איז נישט אנגעקומען צו די מזבח, קען זיין אז ס'האט זיך ארויסגעגאסן, אויף דעם זאג איך כאפ ארויף פון ערד און גיי שפריצן יעצט אויפן מזבח. אויף דעם פרעגט די גמרא מנא ידע? פון ווי ווייסטו? ווי ווייסטו אז די קבלה איז אוודאי יא געווען? ווי ווייסטו אז ס'איז געווארן אויפגעכאפט אין א כלי? אויף דעם זאגט ער כהנים זריזין הן. כהנים זריזין הן, זיי האבן זיכער געמאכט אז יעדע בלוט איז געווארן אויפגעכאפט אין א כלי. נאר ס'קען זיין אז נאכדעם האט זיך עס אויסגעגאסן, וועגן דעם זאג איך נעם פון די ערד און גיי שפריצן אויפן מזבח. פרעגט די גמרא, אי זריזין אמאי משתפיך? אויב זאגסטו מיר אז די כהנים זענען זריזין, און ביסט אזוי זיכער אז קבלה האבן זיי זיכער געמאכט, און וואס זאגסטו אז מהיכי תיתי זאל איך מורא האבן אז עס האט זיך אויסגעגאסן? אז דו זאגסט מיר כהנים זריזין הן, דו ווייסט קלאר אז זיי האבן זיכער געמאכט אז גארנישט געשעט און יעדער איינער האט געמאכט קבלה, פארוואס ביסטו נישט אזוי פארזיכערט אויכעט אז יעדער איינער איז געווארן געשפריצט, פארוואס האסטו מורא אז עס האט זיך אויסגעגאסן? אויף דעם ענפערט ער, אגב זריזותייהו, וויבאלד זיי זענען געווען אזוי זריזים, דעבדי משתפיך, קען זיין, יעדער איז דאך געווען ביזי, מ'האט געשאכטן אזוי סאך קרבנות א גאנצע צייט, איז דורך דעם קען זיין איינס האט זיך ארויסגעגאסן. וועגן דעם זאגט אזוי, ס'זאל זיין א קבלה, דאס האבן זיי זיכער געמאכט, נאר מיט'ן לויפעכץ אהין און צוריק א גאנצע צייט, מיט דעם איז זייער מסתבר אז קען זיין איינס פון א מיליאן האט זיך ארויסגעגאסן, אדער איינס פון אסאך האט זיך אויסגעגאסן, וועגן דעם זאגט ער, גיי, די פון די ערד וועסטו מקבל זיין אביסל, און דאס וועסטו פארשפריצן, אזוי וועט יעדע איינע האבן א כפרה. אויף דעם פרעגט די גמרא, איין מינוט, והלא דם התמצית מעורב בו, ס'איז דאך דא אינעווייניג דם התמצית, דם התמצית איז די בלוט בעצם וואס נישט הנשמה תלויה בו, די ערשטע שניט ווען איך מאך די שחיטה קומט ארויס די עיקר בלוט וואס דאס די נשמה תולה אויף דעם, מיט דאס דאס שטארבט, דאס מאכט די בהמה פארלירט דעם בלוט, שטארבט זי דערמיט. שפעטער טראפט עס נאר ארויס. איז דער דם התמצית קען איך נישט האבן קיין כפרה דערמיט. איז אויב דא רוב בלוטן, איז דאך דם התמצית, די בלוט פשוט וואס האט זיך שפעטער אויסגעטראפט. אויב אזוי קומט דאך אויס אז די גאנצע זאך ווערט דא מבוטל. אפילו דו האסט דא בלוט טאקע, וואס די בלוט איז טאקע פון דער שחיטה, מ'האט געמאכט א קבלה און ס'האט זיך אפשר אויסגעגאסן. אבער רוב בלוטן זענען דאך דא אוודאי. דם התמצית. אויב אזוי ווערט דאך בטל די גאנצע משהו וואס קען זיין ס'האט זיך ארויסגעגאסן אין די גאנצע דם התמצית דא. ענטפערט די גמרא רבי יהודה לטעמיה דאמר דם התמצית דם מעליא הוא. ער האלט ניין, דם התמצית איז נארמאלע געהעריגע בלוט. דתניא אזוי ווי אונז האבן געלערנט, דם התמצית באזהרה. רבי יהודה אומר בהיכרת, עס שטייט אין פסוק שטייט אז כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא, שפעטער שטייט ווייטער ואמר לבני ישראל דם כל בשר לא תאכלו כי נפש כל בשר דמו היא כל אוכליו יכרת, דאס איז דער איסור אז מען טאר נישט עסן קיין בלוט, איז די שאלה איז וועלכע בלוט רעדט מען דא, עס איז דא פינף סארטן בלוט, איז תנא קמא זאגט דם התמצית איז נאר באזהרה, עס איז נישט די סוגיא דא, אבער זיי האלטן אז דאס איז נישט קיין חלק פון די איסור, און אויך קיין כרת איז נישט דא אויף דעם. מה שאין כן רבי יהודה אומר, ער האלט ניין, בהיכרת, דו גייסט יא באקומען כרת אויף דעם. וועגן דעם זאגט די גמרא, דאס איז דאך שיטת רבי יהודה. רבי יהודה גייט לשיטתו, וואס ער האט געהאלטן דם התמצית איז געהעריגע בלוט, קומט אויס אז אפילו מיט דעם רוב ליגט דא איז אלעס טאקע דם התמצית, אבער דאס איז נארמאלע בלוט, אויב אזוי שטערט מיר דאס נישט. והאמר רבי אלעזר, פרעגט די גמרא רבי אלעזר האט דאך געזאגט מודה רבי יהודה לענין כפרה שאינו מכפר, שנאמר כי הדם הוא בנפש יכפר, דם שהנפש יוצא בו מכפר דם שאין הנפש יוצא בו אינו מכפר. פרעגט אים אזוי, ס'איז זייער שיין און וואויל אז דו זאגסט טאקע רבי יהודה האלט אז דאס איז טאקע געהעריגע בלוט, און אזוי לערנטס פון די פסוק אז אפילו אויף דעם איז דא כרת. אבער דאס איז ער דאך אויך מודה אז אויף דעם דם באקומט מען נישט קיין, קיין כפרה קענסטו נישט מאכן דערמיט. איז ווייטער פרעגט אים, למעשה רוב דא ליגט דאך אויפן ערד, דאס איז אלעס בלוט וואס איז דם התמצית. גייט דאך קומען די אלע בלוט און איז מבטל דעם טרעפל וואס קען זיין ס'איז אויסגעגאסן אין איינע פון די כלי שרת. איז אין הכי נמי, טאקע אז ס'איז הייסט געהעריגע בלוט, אבער אויף כפרה איז עס זיכער נישט גוט. ענטפערט די גמרא אלא רבי יהודה לטעמיה רבי יהודה גייט לפי זיין טעם דאמר אין דם מבטל דם אז דם קען נישט מבטל זיין דם קומט אויס אז די שטיקל בלוט וואס ליגט דא טאמער ס'איז אויסגעגאסן ליגט עס אויסגעמישט דא אין די גאנצע זאך איז אין די כלי שרת ווען ער גייט עס ארויפכאפן פון די ערד האט ער אין זיך טאקע די בלוט וואס איז די בלוט וואס איז אויסגעגאסן פריער פון זיין כלי אויב אזוי קומט אויס קען ער גיין מיט דעם און יעצט גיין שפריצן אויפן מזבח און מיט דעם וועט ער האבן א כפרה.